משיחת מוצאי שבת פרשת ראה תשל ט. אויכעט גלייך די התחלה פון הלכות בית הבחירה להרמב ם, איז דאך הויבט דאס זיך גלייך אן אז דער ענין פון מקדש איז כדי זאל זיין א בית מוכן אויף מקריב זיין אין אים קרבנות, און ס'איז דאך ידוע דער חילוק. צווישן פירוש הרמב ם על המשניות וכו' שאר ספריו, מיט זיין ספר הלכות פון יד החזקה, משנה תורה, וואס דאס האט ער אליין געשריבן בלשון הקודש ווי דאס איז, איז דאך פארשטאנדיג דער דיוק ביז וואנעט אז פון א ווארט אין רמב ם אן אות אין רמב ם לערנט מען אפ הלכות, מה שאין כן אין שאר ספריו ווי דער תוכן איז דאך אויכעט דעם רמבם'ס תוכן מיטן גאנצן תוקף שבדבר, וויבאלד האט דאס אבער איבערגעזעצט פון לשון ערב פון אראביש אין אין די לשון קודש, איז דערפאר איז דאך דאס דא פארשידענע. נוסחאות אין דער העתקה, און מ'איז אויכעט ניט אזוי מדייק אויף א ווארט אדער אפילו אויף מערער ווי איין ווארט, וויבאלד אז דאס איז דער תוכן איז דעם רמבם'ס און דעם ווארט וואס דער מעתיק האט אויסגעקליבן אויף איבערזעצן אין אים דעם אראבישן ווארט איז דאך דאס דער מעתיק אויסקלייבער. במילא קאן דאך זיין א צווייטער וואס וועט אפשר מכוון זיין בעסער צו דעם אראבישן אויסדרוק, און אף על פי אז אראביש האט דאך א שייכות אויכעט צו לשון הקודש, ווי ס'איז דאך פארשטאנדיג סיי פון די ווערטער אליין וכו'. מיט כמה וכמה פרטים קומט דאך דאס אבער נישט צו קדושת און דעם דיוק פון לשון הקודש, ביז וואנעט כידוע תורת הבעל שם טוב אז שמו אשר יקראו לו איז ער גלייך דאך מוסיף בלשון הקודש. און דערפאר ווערט דאך דאס אנגערופן לשון הקודש דווקא מיט אלע מעלות וואס איז דא אין דעם לשון שבו נברא העולם ולתורת הבעל שם טוב וואס האט עס מגלה געווען, איז ער נברא נהיה בכל רגע מחדש און דערוף דורך דערוף איז ער קיים און דורך דערוף איז ער חי ווי מובן אין די שער היחוד והאמונה ובכמה מקומות. וואס אט דא זאג איך זעט מען זיך א חידוש אין רמב ם וואס ער שטעלט צו דעם ווארט מוכן, לכאורה אז ס'וואלט געשטאנען א בית המקדש איז דאס א בית זאל זיין אויף שיהיה בית להקריב קרבנות איז ארויסגעגעבן דער גאנצער ענין, און דא איז על דרך ווי מען געפינט אין כמה עניינים אין לשון רמב ם וואס דארט שטייט ניט דער ווארט מוכן.

וואס דאס איז צום אלעם ערשטן נאר דאס וואס דער ראגאטשאווער שטעלט זיך אז אין בית המקדש איז נישט די מצוה דער בויען, נאר די מצוה איז אז זאל זיין אן אויפגעבויטע זאך, מה שאין כן אין משכן וכיוצא בזה, וואס דער עצם בנין אליין, איז א מצוה, מה שאין כן ביי א מקדש איז דער בנין א הכשר מצוה, צו מקיים זיין די מצוה אין וואס באשטייט די מצוה, שיהיה בית להקריב בו קרבנות, נישט שייבנה נאר שיהיה, און דערויף איז די מצוה. וואס איז מוסיף אין דערויף נאך דער ווארט מוכן? אז אלע עניינים וואס וואס זענען נויטיג כדי מען זאל קענען גיין מקריב זיין דעם קרבן, גייט עס אריין אין די זעלבע מצוה פון בנין המקדש. במילא אזוי איז אויך דא די שאלה און ידוע די מחלוקת צווישן רמב ם און רמב ן און שאר מפרשים. צי די כלי המקדש און כלי המשכן איז א באזונדער מצוות עשה מיט א באזונדער ציווי וכו', וויבאלד אבער אז מען זאגט אז דאס איז מוכן, אויב ס'איז דא דער גאנצער בית המקדש אויפגעשטעלט מיט כל הפרטים שבו, נאר ס'איז נאך ניט פארטיג דער מזבח בשלימותו, איז ער ניט מוכן אויף להקריב בו קרבנות, ועל דרך זה אט א די עניינים אין כלי המקדש וואס זיי זיינען מעכב אין הקרבת קרבנות, ווי ער זאגט אין ירושלמי און בכמה מקומות, מוזן זיי, זיינען זיי אויכעט נכלל. אין די מצוות עשה יחידה פון בנין בית המקדש, ווארום אניט ס'אפילו דא דער בנין, ס'אבער ניטא אט דער ענין וואס ער איז מוכן להקריב בו קרבנות. וואס כדי להקריב בו קרבנות דארפן זיך האבן נאך ענינים, דער ענין הכהן, הכהן מיט הלוי מיט ישראל במעמדם, אדער בעלים בכלל אויב ס'איז אן אנדער סארט קרבן דארף זיך האבן די בעלים פון דעם קרבן און דער וואס איז עובד עבודתו במקדש וכו' איז על פי זה קומט אויס אז זייער מציאות איז א חלק פון דעם קיום המצוה פון להקריב בו קרבנות ווארום אניט פעלט אין דער הכנה. ווייל אזוי קען זיין אזא מין סארט מציאות איז געווען בפועל די מציאות בשעת ס'איז געווען די עליה פון בבל איז געווען א זמן וואס מ'האט געפעלט כהנים ולוויים וויפיל מ'האט געדארפט האבן ביז וואנעט מ'האט זיי מעניש געווען מיט כל העניינים ביז וואנעט אז ס'איז ניט קיין הכרח צו זאגן אז ס'איז אלעמאל געווען א כהן בארץ ישראל, וואס דא איז דאך ניט מספיק א כהן אליין, מ'דארף האבן א כהן וואס ער איז ראוי לעבודה, במילא איז א בת כהן גייט אין דערויף ניט אריין, על דרך זה א קטן גייט אויך אין דערויף ניט אריין. וואס דאס איז דאך אויכעט אויף צו פארענטפערן ידוע דער דיוק פון דעם רמבם אז אלעמאל דארף זיין שבטים אין ארץ ישראל, ובפרט דער ענין פון אפרים און מנשה, און ווי ער איז מבאר בארוכו אז דער חילוק וואס יוסף איז פאנאנדערגעטיילט אויף צוויי שבטים אויף אפרים און מנשה איז דאס בנוגע צו נחלת הארץ. במילא אויב אין ארץ געפינט זיך ניט קיין אפרים ומנשה איז אטא דעמאלט ווערט פעלט שבטים פעלט א שבט בישראל וואס דערפאר שרייבט ער בפשטות אז ס'איז דא די הבטחה אז אלע מאל וועלן זיין אידן אין ארץ ישראל. ס'אבער ניטא קיין הכרח צו זאגן אז אלע מאל מוז דארטן זיין א כהן ראוי לעבודה. מיט א לוי וואס צו דער עבודה דארף מען דאך האבן לעמוד לשרת לפני הוויה, דער ענין השירה וכיוצא בזה, די אלע פרטים וואס לויט אט דעם ביאור קומט אויס א דבר חידוש אז אט די אלע עניינים זיינען נכלל אין דעם קיום המצוה פון בנין בית המקדש, דאס הייסט אז ס'דארף זיין די השתדלות. און ערשט דעמאלט ווערט די מצוה מקוים בשלימותה, בשעת ס'איז דא אין ירושלים עיר הקודש די אלע פרטים האמורים צוזאמען מיטן בנין בית המקדש, וואס אין די פרטים האמורים גייען אריין כמה וכמה כלים, וואס אויף זיי איז מען מקריב די קרבנות אדער זיי זענען מעכב בהקרבת הקרבנות, גייען אריין אויכעט אט די וואס זיי זיינען דארפן מקריב זיין דעם קרבן, וואס דאס איז א כהן ולוי וישראל, וואס אף על פי וואס לכאורה קען מען אין דערויף מדייק זיין אז מען דארף האבן דער בית מוכן לקרבנות. דא רעדט זיך אבער מוכן להקריב בו קרבן, דא איז אבער ניט נוגע אז דער קרבן אליין מוז דארטן זיין אדער די מקריבי הקרבן דארפן דארטן זיין, אבער על כל פנים האט מען פון אט דעם דיוק ארויס אז די אלע עניינים אין בית המקדש וואס זיי זענען מעכב אין הקרבת הקרבן, על אחת כמה וכמה דער מזבח אדער די כלי שרת וואס מען דארף האבן צו זריקה וכיוצא בזה דארפן זיין מן המוכן און דארפן זיין בטהרתם און מזורז און אנגעגרייט אויף להקריב בו קרבן וואס אט אט דעמאלט איז דאס א בית מוכן.